אבער מען געפינט דאך אז ס'איז דא די פרשה פון שבוע זה ווערט זי אנגערופן בשם תולדות, אף על פי וואס די התחלת הפרשה איז דאך מיטן ווארט אלה, אבער אלה איז דאך ניט מגדיל, ניט מגדיר, די פרשה אז דאס איז.

יצחק, מה שאין כן ווי דער מנהג וואס נתפשט בכל העולם כולו, און געדרוקט אזוי אין א סידור, וואס א סידור איז דאך א ספר השווה לכל נפש, איז אויך געדרוקט געווארן די שמות הפרשיות אין די סידורים וואס מען ווערן געבראכט די פרשיות בשמם, מאיזה סיבה שתהיה, ווערט אנגערופן די ערשטע פרשת נח, און אויך די פרשת הבאה לאחר זה פון שבוע זה ווערט אנגערופן בשם תולדות, וכמדובר אמאל באריכות בזה. בנוגע צו יעדער ענין דארף מען דאך ארויסנעמען דעם לימוד בנוגע למעשה, איז דאך פארשטאנדיג אז דער לימוד למעשה איז מער בהדגשה אין דעם ווארט תולדות, וואס דאס גייט דאך אויף תולדותיהם של פון יעדער אידן און פון אלע אידן שלהם ניתנה התורה איז דאס תולדותיהם תורה ומעשים טובים און מה שאין כן אז מען גיט דעם ווארט נח איז דאס מערער א ענין של שכר ביז שכר אפילו אין אופן עשיית המצוות, ווי דער רמב"ם איז מבאר אז דאס וואס די תורה איז מאריך אין די יעודים גשמיים, דערפאר וואס די אידן דארפן מקיים זיין מצוות מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, וואס דערפאר איז אויכעט בנוגע צו מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, קען דאס זיין אפילו באופן ניסי,

שכר, מה שאין כן אין דעם ווארט, אין דעם ווארט תולדות, וואס דעמאלט זאגט מען די מעלה פון אידן וואס דער ענין התורה איז דאך אז זאל זיין דווקא דער ענין פון תורה ומצוותיה, אידן קאכן זיך, און דער עיקר פון זייער שכר איז שכר מצוה, די מצוה אליין, על אחת כמה וכמה אז אפילו אין דעם אופן טראכט ער אויך ניט וועגן דעם שכר.

און ויהי רצון אז זאל זיין אז מען שטייט דאך איצטער אין יום חמישי מיט די תפילת ערבית פון יום חמישי וואס דאס איז דער ערב פון יום השישי וואס התחלה פון חיטות פון יום השישי איז דאך ויתן לך אלוקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש מיט אלע ברכות האמורות ומנויות בפרשה שלאחרי זה, און ווי רש י טייטשט אפ פארוואס הייבט זיך דאס אן גלייך מיט א וואוו המוסיף, אז דעמאלט דארף דאך זיין אויף וואס איז מען דאס מוסיף, בשעת פאר דערויף רעדט זיך גאר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו הוי'. און נאך דא איז רש י מפרש און פארענטפערט דאס אז דאס איז א ברכה מלכתחילה אריבער, הייבט זיך אן די ברכה גלייך מיט א ו' המוסיף מלכתחילה אריבער, און דערמיט הייבט זיך אן די התחלה, און זאגט אז דאס איז די אופן וואס יעדער איד באקומט די ברכות פון דעם אייבערשטן, און פארקומט די ברכות אין דעם אופן טאקע אז ס'גייט דורך דורך דרכי הטבע. אבער אין א נותן דווקא אז יתן וכל הנותן בעין יפה נותן דארף דאס זיין לויט דעם עין יפה פון דעם נותן וואס דאס איז דער אייבישטער אליין, איז פארשטאנדיג פארוואס בשעת יצחק האט מגלה געווען וואס ס'גייט איצטערט געגעבן ווערן צו דעם וועמען ער גייט בענטשן, איז ער גלייך מגלה דעם פנימיות ועיקר הדבר אז ס'הייבט זיך אן ויתן גלייך מיט א ענין פון יתן ויחזור ויתן, און אין וואס שטייט בגלוי די התחלה אין תורה שבכתב, וואס דאס הייבט זיך אן גלייך פון א בין חמש למקרא, הייבט זיך גלייך אן מיטן ו' המוסיף, און בפרט וואס ו' המוסיף איז דאך פארבונדן מיט יעקב'ן, און פארבונדן ווי יעקב איז פארבונדן מיט גאולה האמיתית והשלימה.

און ביום השבת איז דאך פריער דא סתם דער רצון, און דערנאך רעוא דרעוין וואס דאס הערט צו מנחת שבת וכמדובר כמה פעמים בארוכה.